פרק ט' איז א נייע התחלה, הגם יעדע זאך איז א המשך, אבער מ'זעט קלאר אז ס'איז א נייע התחלה, ס'הייבט זיך אן שמע ישראל, ס'איז אזוי ווי אזוי הייבן זיך אן אלע התחלות, אסאך פון ספר דברים, מ'זעט אפילו שפעטער ביי די דרשה פון די כהן משוח הייבט אן שמע ישראל, זעט זייער קלאר דאס איז אזוי ווי א וועג, אזוי מ'זאגט רבותי מורי ורבותי, אזוי ספר דברים זאגט שמע ישראל, אמאל זאגט ער אנדערע זאכן, איינע פון די זאכן וואס ער זאגט זענען שמע ישראל, און די שמע ישראל איז זייער קלאר א ווי איך האב געזאגט דערמאנט די דרשה פון די כהן משוח מלחמה איז אויך דא זייער קלאר א דרשה וואס רעדט זיך אזוי ווי א דרשת התעוררות פארן גיין אין די מלחמה וואס זיי גייען אזוי ווי ער זאגט עובר את ירדן לבא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך די דרשה איז זיכער נישט אז ס'ענדיגט זיך נישט אין די ווי ס'ענדיגט זיך פרק י', די פרק ט' גייט זיכער לפחות פרק י' אפשר אויך פרק י"א דארף מען מעיין זיין דארט. אבער ס'איז זיכער די המשך, ווייל די עיקר תוכן הדרשה איז זייער אינטערעסאנט, ער זאגט קודם כל זאלסט וויסן אז די אייבערשטער גייט דיך העלפן, ה' אלקיך עובר לפניך, הגם דו ווייסט דאך אז ס'איז אתה ידעת ואתה שמעת, ער ברענגט ארויס, ס'איז אינטערעסאנט, יא פריער האט משה רבינו זיך געבייזערט אויף די מרגלים וואס מ'האט גערעדט פון די ערים גדולות ובצורות בשמים, דא ברענגט ער אליינס ארויס, ערים גדולות ובצורות בשמים, ס'איז זייער שווערע שטעט מ'קען נישט אזוי גיין, אבער מיט די אייבערשטער'ס העלף קען מען גיין, די אייבערשטער איז ה' עובר לפניך, און וואס בעיקר דרשה וויל ער זאגן אז זאלסט נישט מיינען נישט מיט זיין דיין כח ועוצם ידי, אזוי זאגט ער פריער, יעצט לייגט ער צו נאך א טיפערע זאך, זאלסט אויך נישט מיינען אז ס'איז מיט דיין זכות ווייל דו ביסט אזא צדיק, פארוואס? פריער האסטו געזען אז ביסט נישט קיין כח ועוצם ידי והראיה אין די מדבר האסטו נישט קיין עצה געגעבן אז דארף די אייבערשטער זאל נעמען קעיר פון דיך אזוי ווי א בעיבי כאשר ייסר איש את בנו, יעצט פארשטייט מען פשט, די זעלבע זאך איז לגבי צדקות, דו קענסט זיך נישט קיין עצה געבן מיט דעם אויך נישט, אזוי ווי מען האט געזאגט אויף היינטיגע שפראך, נישט בגשמיות קען מען זיך קיין עצה געבן און נישט ברוחניות קען מען זיך קיין עצה געבן, והראיה? די זעלבע ראיה וואס ער האט געזאגט פריער פאר די גשמיות זאגט ער יעצט פאר די רוחניות. דו געדענק אין די מדבר. מיינסט אז ביסט אזא צדיק? זכור ואל תשכח אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר, איך גיי דיך יעצט זאגן דאס איז אזוי די וועג, אזוי לערנט מען געווענליך אבער איך מיין אז עס איז בעיקר די דרשה, געווענליך לערנט מען אז דאס איז אזוי ווי די וועג וואס משה רבינו חזר'ט די חטאי המדבר, הגם די ערשטע דרשה האט שוין גערעדט וועגן די מרגלים, איך מיין אז די עיקר איז טאקע ארויסברענגען די פוינט אז לא בצדקתך והראיה, ביסט דאך גארנישט אזא צדיק, אין מדבר האסט זיך גאנץ פיין געמוטשעט מיט דיין צדקות. און ער הייבט אן פון די אנהייב, אל תשכ אל תשכח אשר הקצפת השם אלקיך, וואס איז די פוינט פון אל תשכח אשר הקצפת, וואס מיינט ער? זאל תשובה טון, וואס ער מיינט צו זאגן, זאלסט נישט מיינען אז עס איז בצדקתך, זאלסט וויסן אז עס איז ברשעת הגוים, און למען הקים את הדבר, לכאורה מיינט עס ווייטער, וואס פשוט פשט מיינט לכאורה ווייטער זאלסט זיך פילן אזוי קאמפארטעבל, א מענטש פילט זיך אזא צדיק, איך בין אוודאי דער צדיק, איך בין אזא צדיק, לכבוד מיין צדקות האב איך גע'ירש'נט ארץ ישראל, ווערט ער נישט בעסער, טוט ער, שפעטער טוט ער חטאים ווייל ער האלט זיך אזא צדיק, ס'איז עיקר, אזוי ווי א גאנץ ספר דברים מיינט, מ'זאל נישט אריינפאלן אין חטאים, מ'זאל נישט אריינפאלן אין עבודה זרה, און איינער פון די וועגן ווי מ'פאלט אריין איז דורך מיינען מ'איז צו א גרויסער צדיק, און ער גייט אדורך די אלע חטאים וואס איז געווען, ס'איז געווען בחורב הקצפתם את ה' און ער פארציילט ווען איך בין געגאנגען נעמען די לוחות געווען פערציג טעג און ער לייגט אראפ די גאנצע מעשה בקיצור און די אייבערשטער זאגט אים גלייך רד מהר מזה שחת עמך, ס'שלעקט זיך און ער ווייסט ס'איז געווען א גרויסע פראבלעם, די אייבערשטער האט געזאגט. זענען א עם קשה עורף הרף ממני ואשמידם כ'וועל דיר מאכן א גוי גדול און איך האב אראפ געגאנגען איך האב געזען אז עס איז טאקע והנה חטאתם להשם עשיתם עגל סרתם מהר ממש וואס די אייבערשטער האט געזאגט דאס איז טאקע געווען ריכטיג און איך האב זיך אליינס געדארפט מוטשענען און משה רבינו זאגט נישט ווייל קאמפלעינטס האט ער געדארפט דאווענען אבער ער דאס ארויסברענגען האט זיך געזאגט און ער זאגט איך האב געדאווענט פערציג טעג און נעכט לא אכלתי על כל חטאתכם כי יגורתי מפני האף והחמה וואס ער מיינט צו זאגן בעיקר אזוי ווי צו לערנען, זאלסט נישט מיינען ביסט אזא צדיק די אייבערשטער האט דיך אלעמאל ליב, די אייבערשטער האט דיר ליב אבער בתנאי, אז עס איז נישט קיין אנקאנדישאנעל לאוו, נישט לפחות נישט אין די דרשה, זייער קלאר אז אויב וועסטו דיך נישט פירן גוט וועט צוריק גיין די אף וחימה, און ער ברענגט ארויס אפילו אין די מדבר איז געווען די אף וחימה, און אהרן האט די אייבערשטער געוואלט משמיד זיין, כ'האב געדארפט מתפלל זיין, און די עגל האב איך צעשמעטערט, און נאכדעם יעצט דא איז דא זייער א שווערע פסוק, מ'דארף זייער שווער קענען פארשטיין די המשך הדברים ווייל ער טאנצט אריין אנדערע זאכן, לכאורה שפעטער גייט ער צוריק, זיכער ווען מ'גייט אנקומען צו פרק י' גייט צוריק קלאר בעת ההיא, ס'הייסט גייט צוריק איז קלאר צו די עגל, דא אין די אלע פסוקים און צווישן דא און דארט דארף מען מעיין זיין אבער גייט נאך ליסט, ס'הייסט דא די חטא העגל נאכדעם גייט עס נאך עבירות ידועים וואס איז געווען, תבערה, מסה, קברות התאוה, אלטע עבירות וואס אונז ווייסן און געלערנט פריער אין ספר במדבר, אויך האט מקציפים הייתם את השם און לכאורה דאס איז ווי א מאמר המוסגר ווייל ס'גייט צוריק גיין צו די המשך המעשה לכאורה נאך דעם בשלח ה' אתכם מקדש ברנע ביי די מרגלים ותמרו את פי השם ממרים און ער פירט אויס ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אז אלץ נאך געווען ענק זענטס געווען ממרים און ער גייט צוריק ואתנפל לפני השם את ארבעים יום ואת ארבעים לילה לכאורה מיינט עס צוריק די וואס איז געווען אשר התנפלתי ווייל די אייבערשטער האט געוואלט משמיד זיין איך האב געדארפט דאווענען אל תשחית עמך ונחלתך אשר פדית זכור לעבדיך דאס איז אלץ. די תפילה נאר ס'איז טאקע שווער צו זעהן ווייל ביי די מרגלים איז אויך דא א ענליכע תפילה סאו אפשר מיינט עס טאקע ביידע דארף זיך מוטשענען דא וויאזוי צו פארשטיין על כל פנים איך מאך דא הפסק ווייל ס'איז די הפסק פון די פרק הגם ס'איז קלאר אז די פרשה די פרשה בעצם איז ממשיך אבער דאס איז די די נקודה פון די פרק איז צו מסביר זיין אז זאלסט נישט מיינען אז ביסט שוין פאניע בראט ביסט שוין גוט מיט גאט ער דארף זיך קיינמאל נישט ווערן בעסער קאנסט קיינמאל נישט נזהר זיין ווייל זיי אפילו ענק זענטס מקציפים בעצם און קוים מיט ענקערע זכותים ברשעת הגוים האלה וואס טוט אויף ברשעת הגוים האלה דאס מיינט צו זאגן פארקערט זאלסט מורא האבן אזוי ווי די תורה איז מזהיר אסאך מאל אז קען געשען צו דיך די זעלבע זאך וואס געשען צו די גוים אויב דו וועסט אויך זיין ברשעות.